אוי רייצעך מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף לב עמוד ב'. לאמיר נעמען דף לב עמוד א' די לעצטע זיבן שורות. און די גמרא ביז אהער האט שוין געהאט געברענגט א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי. די גאנצע מקור, ווי ווייס איך אז א כהן גדול דארף האבן טבילה? ווי ווייס איך די גאנצע זאך? מען ווייסט דא פינף טבילות, צען מאל קידוש ידיים ורגליים, אבער בכלל די געדאנק אז מען דארף האבן א טבילה יום כיפור, ווי נעמט זיך דאס? איז די גמרא ברענגט יעצט נאכמאל איבער די זעלבע ברייתא, אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה מסביר געווען, מנין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? ווי נעמט זיך די גאנצע געדאנק? פון ווי ווייס איך דאס? זאגט אזוי, אין פסוק שטייט תלמוד לומר ובא אהרן אל אוהל מועד, און דערנאך שטייט ורחץ את בשרו במים במקום קודש. זאגט ער אזוי, דער פסוק רעדט דא פון צוויי פארשידענע עבודות. די פסוק, די ערשטע פסוק, ובא אהרן אל אוהל מועד, רעדט זיך, דער כהן גדול גייט אריין, ער גייט צום קדשי קדשים ארויסצונעמען די כף ומחתה, און דערנאך ופשט את בגדי הבד, ער טוט אויס די ווייסע קליידער וואס מיט זיי איז ער יעצט געווען אינעווייניג אין קדשי קדשים. ער לאזט עס דארטן, די נעקסטע פסוק ער גייט יעצט מאכן א פרישע עבודה, ער גייט יעצט ברענגען די אילו מיט די איל העם, ער זאגט מיר די תורה אינצווישן, ורחץ את בשרו במים, גיי אריין אין מקווה, און ערשט נאכדעם ולבש את בגדיו, דערנאך זאלסטו גיין אנטון די גאלדענע קליידער. זע איך ווען איך טויש פון די ווייסע קליידער אריבער צו די גאלדענע קליידער, די ווייסע קליידער האב איך געמאכט איין סארט עבודה, יעצט הייב איך אן א פרישע עבודה, זע איך פונעם פסוק דא אז איך דארף האבן טבילה, הא למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה, לערן איך פון דעם פסוק, איינער וואס איז משנה פון איין סארט עבודה אריבער צו א צווייטע עבודה, ער טוישט די קליידער, ער האט איין עבודה מיט די ווייסע קליידער, ער טוישט איבער צו א נייע עבודה וואס מיט דעם גייט ער מיט די שמונה בגדים מיט די גאלדענע קליידער, טעון טבילה דארף איך האבן א טבילה. אבער אויף דעם טענה'ט די גמרא, אשכחן מבגדי לבן לבגדי זהב, דא זעה איך נאר אז די כהן טוישט זיך פון א עבודה וואס האט געהאט די ווייסע קליידער, און ער טוישט זיך איבער צו א עבודה וואס האט די גאלדענע קליידער, זאגט מיר די תורה אז ער דארף האבן א טבילה. פארשטיי, זייער פיין. אבער פארקערט מבגדי זהב לבגדי לבן מנין? וואס איז אבער ווען ער גייט פארקערט? ער גייט פון בגדי זהב צו בגדי לבן. ווי ווייסטו דעמאלס אז מען דארף האבן א טבילה? קען זיין ווען איך גיי פון ווייס צו גאלד, דעמאלס דארף איך האבן א טבילה. אבער פארקערט אז איך גיי פון גאלדענע צו ווייסע קליידער, אפשר דארף איך נישט האבן קיין טבילה? און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, תנא דבי רבי ישמעאל קל וחומר, אויף דעם האב איך א קל וחומר, ומה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהם לפני ולפנים, מה דאך די גאלדענע קליידער, די שמונה בגדים, וואס דער כהן גייט נישט אריין מיט דעם לפני ולפנים, און נאך אלץ טעון טבילה, דארף איך אוודאי האבן א טבילה ווי דער פסוק האט אונז יעצט געזאגט, ורחץ את בשרו במים, פאר דו גייסט אנטון די גאלדענע קליידער דארף איך האבן א טבילה, אויב אזוי אוודאי בגדי לבן שנכנס בהן לפני ולפנים, די ווייסע קליידער וואס האט בעצם א העכערע קדושה, מען גייט אריין לפני ולפנים, אינו דין שטעון טבילה, איז דאס נישט קיין קל וחומר אז זיי דארפן אוודאי אויך האבן א טבילה, איז פאר דעם די תורה דארף נישט עקסטרא אויסשרייבן ווען דו גייסט פון די גאלדענע צו די ווייסע דארפסטו האבן א טבילה, דאס איז א קל וחומר. מה דאך ווען איך גיי אנטון די גאלדענע קליידער וואס מיט זיי קען איך נישט אריין גיין אין קדשי קדשים, דארף איך האבן א טבילה, אוודאי ווען דו גייסט אנטון די ווייסע קליידער וואס מיט זיי קענסטו אפילו אריין גיין אין קדשי קדשים, אוודאי דארף איך האבן א טבילה, און פאר דעם זאגט רבי יהודה זאלסטו וויסן, פון דא לערן איך ארויס אז מען דארף האבן א טבילה. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, איך קען עס בעצם אפפרעגן, איכא למיפרח, איך קען עס אפפרעגן, ווייל מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה, ווער זאגט דיך די ווייסע קליידער זענען חשוב'ער, דו האסט געוואלט זאגן ווייל ער גייט מיט דעם אריין אין קדשי קדשים, זאג איך דיר ניין וואס עפעס, ווער זאגט, קען זיין מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה, ווען דער כהן גדול גייט מיט די שמונה בגדים, קען ער מכפר זיין אויף עטליכע זאכן. מה שאין כן ווען ער טראגט נאר די ווייסע קליידער, ווען ער גייט אריין אין קדשי קדשים, סך הכל וואס ער איז מכפר איז אויף טומאת מקדש וקדשיו. און אויב אזוי, קען זיין אז די ווייסע איז בעצם אויף א שוואכערע מדריגה, און פארדעם ווען איך טויש איבער צו ווייסע קליידער, לעולם דארף איך נישט האבן קיין טבילה. איז ווייטער דיין קל וחומר וואס דו האסט מיר דא געוואלט מאכן, די קל וחומר קלאפט נישט. און פארדעם זאג איך דיר ווייטער, ווען איך גיי פון ווייסע צו גאלדענע קליידער, פארשטיי איך דארף איך האבן א טבילה, אבער פארקערט ווען איך גיי פון גאלדענע צו ווייסע קליידער, לעולם קען זיין איך דארף נישט האבן קיין טבילה, איז ווייטער פרעג איך דיר רבי יהודה פון ווי נעמסטו דאס וואס איז דיין מקור אז פאר דעם דארף איך אויך האבן א טבילה? און אויף דעם ענטפערט די גמרא אלא נפקא ליה מדרבי ווייסט וואס, אט די זעלבע פסוק וואס רבי. אזוי ווי רבי האט פריער געזאגט אין פסוק שטייט כסונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנט בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. רעדט מען דאך דארטן דער כהן גדול, דו הייבסט אן דעם הייליגן עבודה פון דעם טאג, נאכדעם וואס דו האסט שוין געמאכט דעם קרבן תמיד, נאכדעם וואס דו האסט שוין געמאכט די קטורת, די נארמאלע טעגליכע ארבעטן, וואס דאס האסטו אוודאי געמאכט מיט די שמונה בגדים, יעצט הייבסטו אן צו מאכן די הייליגע עבודה פונעם טאג פון יום כיפור, זאגט מיר די תורה טוה דיך איבער צו די ווייסע קליידער, אבער די תורה זאגט אונז ורחץ במים את בשרו, זע איך דאך קלאר ווען איך טויש איבער דא פון די גאלדענע קליידער פון די פשוט טעגליכע עבודה און איך הייב יעצט אן מיט עבודת הקודש די עבודה פון יום כיפור, איך גיי אנטון די ווייסע קליידער, זאגט מיר די תורה ורחץ במים את בשרו. זע איך דאך פון דא זייער פשוט, זע איך אז אפילו ווען איך גיי טוישן פון גאלד צו ווייס דארף איך פונקט אזוי האבן א טבילה, איז פאר דעם קומט אויס לפי רבי יהודה האב איך דא צוויי פסוקים, דער ערשטער פסוק זאגט מיר צו גיין פון די ווייסע קליידער צו די גאלדענע קליידער, דאס ווייס איך ווי מען זעט ווען איך גיי ווען איך גיי אריבער, ווי די תורה זאגט אונז ווען דו גייסט פון כף ומחתה דו גייסט צו מאכן די עולה, גיי אריין אין מקווה, דו גייסט פון ווייס צו גאלד גיי אין מקווה. שפעטער די צווייטע פסוק ווען דו הייבסט אן די עבודה אינדערפרי, דו האסט שוין געמאכט די עבודת היום, דו האסט געמאכט די טעגליכע ארבעטן, יעצט גייסטו מאכן די עבודת יום כיפורים, זאגט מיר די תורה נאכמאל ורחץ במים את בשרו ולבשם, לערן איך פון דעם אז אפילו ווען איך טויש פון גאלד צו ווייס, זאלסטו וויסן דארפסטו אויכעט האבן א טבילה. פיין, האבן מיר יעצט דא קלאר מסביר געווען שיטת ר' יהודה. איז גייט די גמרא יעצט ווייטער, לאמיר דא פארשטיין שיטת רבי. זאגט ער אזוי, אמר רבי, זאגט רבי, מנין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? לפי שיטת רבי. רבי זיי דו מיר מסביר, ווי ווייס איך די גאנצע געדאנק פון טבילות אויף יום כיפור? וואס איז די מקור דערפון? האסט מיר עפעס א פסוק, עפעס א מקור? זאגט רבי אוודאי יא, תלמוד לומר אין פסוק שטייט כתונת בד ילבש, כתונת בד קודש ילבש, זעה איך דארט פון דעם פסוק, די תורה זאגט מיר, ווי מען האט שוין פריער געשמועסט, דער פסוק רעדט זיך ממש אין אנהייב די עבודת יום הכיפורים, דו האסט יעצט געמאכט די טעגליכע ארבעט, האסט געמאכט דיין תמיד, האסט געמאכט דעם קטורת, יעצט גייסטו אנהייבן צו אנהייבן די עבודות פון יום הכיפורים,

עס זאגט מיר די תורה, כהן לעבן, ורחץ במים את בשרו, מאך זיכער פאר דעם גייסט אריין אין מקווה, הא למדת לערן איך פון דא, שכל המשנה מעבודה לעבודה, שטעון טבילה, איינער וואס גייט אריבער פון איין עבודה וואס מיט דעם האט ער געהאט לאמיר זאגן די שמונה בגדים, שפעטער טוישט ער איבער צו א פרישע עבודה וואס מיט דעם גייט אנהאבן די ווייסע קליידער, מוז ער האבן א טבילה. פרעגט די גמרא נאכמאל די זעלבע שאלה, אשכחן מבגדי זהב לבגדי לבן, פארשטיי איך יעצט זייער גוט, ווען איך טויש פון שמונה בגדים, איך גיי אריבער צו די פיר קליידער, דעמאלס דארף איך האבן א טבילה, אבער פארקערט מבגדי לבן לבגדי זהב מנין? ווי ווייס איך, ווען איך גיי פון די ווייסע קליידער אריבער צו די שמונה בגדים, ווער זאגט דעמאלס דארף איך אויך האבן א טבילה? און אויף דעם זאגט די גמרא ווייסטו וואס, תנא דבי רבי ישמעאל קל וחומר, כ'האב א קל וחומר פון דעם אויך, מיין קל וחומר גייט אזוי, ומה בגדי לבן שאין כפרתן מרובה, מה דאך די בגדי לבן, וואס בעצם זענען זיי אביסל א שוואכערע מדריגה, ווייל סך הכל זענען זיי פשוט מכפר אויף טומאת מקדש וקדשיו, און נאך אלס טעונין טבילה, ווען איך גיי זיי אנטון דארף איך האבן א טבילה, איז אויב אזוי בגדי זהב שכפרתן מרובה, וואס דארטן די כהן טראגט עס א גאנצע יאר און פארקערט האט אסאך כפרות מיט דעם, אינו דין שטעונין טבילה, איז דאס נישט קיין קל וחומר אז אוודאי און אוודאי דארף איך אויך האבן פאר דעם א טבילה. מה דאך די שוואכערע קליידער לאמיר עס רופן די שוואכערע ווייל ס'איז נאר מכפר פאר איין זאך, פאר כ'טו זיי אן זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן איך דארף האבן א טבילה דערויף, אויב אזוי אוואדע און אוואדע ווען איך גיי אנטון די שמונה בגדים וואס זיי זענען מכפר אויף אסאך מער זאכן איז זייער מדריגות העכער, אוואדע און אוואדע דארף איך האבן פאר דעם א טבילה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, איכא למיפרך דאס קען איך אפפרעגן, מה לבגדי לבן שכן נכנס בהן לפני ולפנים. די בגדי בד, די ווייסע קליידער, די בגדי לבן, האבן דאך עפעס א מעלה אין זיך. און זייער מעלה איז די פאקט אז מיט דעם קען ער אריינגיין אין קדשי קדשים. און אויב אזוי קען איך אנקוקן די ווייסע קליידער פאר דעם דארף איך האבן א טבילה, ווייל זיי זענען חשוב'ער, מיט זיי קען איך אריינגיין אין קדשי קדשים. די גאלדענע קליידער, מיט זיי גיי איך נאר אינדערויסן, זענען א שוואכערע מדריגה, און פאר דעם א טבילה פאר זיי דארף איך נישט האבן. איז פאר דעם, צו פון גיין פון גאלדענע קליידער צו ווייסע קליידער, דאס איז קלאר, מען דארף האבן א טבילה, דאס זע איך קלאר אינעם פסוק. אבער ווי ווייס איך פארקערט? ווי ווייס איך צו גיין פון די ווייסע קליידער צו די גאלדענע קליידער, ווער זאגט פאר דעם דארף איך אויך האבן א טבילה? און א קל וחומר? ניין, קל וחומר האסטו נישט, דאס ארבעט נישט. און פארדעם איז די גמרא מסביר זאגט די רבי, היינו דקתני, דאס איז טאקע וואס איך האב דיר געזאגט, ואומר, אין פסוק שטייט דארטן, בגדי קודש הם, ורחץ את בשרו במים ולבשם, זאלסטו וויסן וועגן דעם לייגט מיר טאקע די תורה צו דא די ווערטער בגדי קודש היים. וואס הייסט? יעדער איינער ווייס אז די כתונת בד קודש, דאס איז אלעס הייליגע זאכן, מכנסי בד, יעדער איינער ווייסט דאס איז קודש, אבנית בד, מצנפת בד, וואס דארפסטו עס נאכמאל רופן בגדי קודש הם? וואס איז די עקסטערע טיטל וואס דו געסט זיי דא? יא איך ווייס דאס זענען די קליידער פונעם כהן גדול, וואס לייגסטו מיר צו מיט די ווערטער בגדי קודש הם? נאר וויל רבי מסביר זיין זאלסטו וויסן אזוי, אזוי ווי פאר ווען איך טוה אן די פיר קליידער דארף איך האבן א טבילה, און זיי זענען דאך בגדי קודש, איז פונקט אזוי אויך ווען איך טוה אן די שמונה בגדים, וואס זיי אוודאי און אוודאי זענען דאך אויך די בגדי קודש, דארף מען זיי פונקטליך האבן אזוי א טבילה. דאס הייסט, די ווייסע קליידער הייסט בגדי קודש, איז יעדע זאך וואס פאלט אריין אין בגדי קודש דארף האבן א טבילה. אזוי ווי דו פארשטייסט ווען איך גיי פון גאלדענע קליידער צו ווייסע קליידער טו איך אן בגדי הקודש און די תורה פארלאנגט מיר א טבילה, איז אויך ווען איך גיי פון ווייס צו גאלד, די גאלדענע זענען דאך אוודאי בגדי קודש, כדי פאר איך זאל, ווען איך האב זיי אנגעטון, דארף איך האבן א טבילה. און פאר דעם זאגט דיר רבי איך דארף נישט האבן נאכמאל א פסוק, די קל וחומר ארבעט נישט, אבער אין דעם פסוק ליגט עס אליינס. איז פאר דעם לאמיר אנקוקן שיטת רבי, איז בעצם רבי זאגט מיר איין פסוק פאר צוויי זאכן, די סוף פונעם פסוק ורחץ במים את בשרו ולבשם, דער זאגט מיר זאלסטו וויסן ווען דו גייסט פון גאלדענע קליידער צו ווייסע קליידער רב כהן גיי האבן א טבילה און בגדי קודש הם, וויבאלד די תורה רופט עס אן בגדי קודש לייגסטו מיר צוזאמען אלע בגדי קודש, לערן איך פון דא אז ווען איך גיי פון ווייסע צו גאלדענע קליידער זאלסטו וויסן דארף איך אויכעט האבן א טבילה. און רבי איז ממשיך, די ברייתא גייט ווייטער, די ברייתא זאגט אזוי, וחמש עבודות הן, ס'איז דא פינף עבודות דורכ'ן טאג, תמיד של שחר, די ערשטע עבודה פונעם טאג איז די תמיד של שחר, וואס דאס האב איך געמאכט בבגדי זהב, און כדי איך זאל בכלל קענען אנהייבן צו מאכן עבודה דארף איך האבן מיין ערשטע טבילה, שפעטער דארף איך טוישן קליידער איך גיי צו עבודת היום בבגדי לבן, איז כדי כדי צו איבערצוגיין פון די עבודת היום צו די בגדי לבן צו אנהייבן די עבודה פון פון יום כיפור דארף איך האבן נאכמאל א טבילה האב איך דא מיין צווייטע טבילה שפעטער דארף איך זיך צוריק איבערציען ווייל איך גיי צו אילו ואיל העם איז בבגדי זהב פעלט אויס א דריטע טבילה. שפעטער גיי איך צוריק צו די ווייסע קליידער כף ומחתה בבגדי לבן, דארף איך האבן א פערדע טבילה, שפעטער תמיד של בין הערבים, בבגדי זהב, צוריק ענדיג איך דעם טאג מיט די נארמאלע עבודה פונעם טאג מיט דעם תמיד של בין הערבים, טו איך דאס ווייטער מיט די שמונה בגדים, דארף איך זיך ווידער איבערציען, האב איך דא נאכאמאל, האב איך דא פינף טבילות וואס איך מאך דורכ'ן טאג. איז די גמרא גייט יעצט ווייטער און כ'פארשטיי אזוי. דו האסט מיר געזאגט יעצט, יעדע איין מאל ווען איך טויש קליידער, איך טויש עבודה, מוז איך האבן א טבילה. און איך פארשטיי אויך אז איך טויש פינף מאל דורכ'ן טאג, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט יעצט טאקע אז איך מוז האבן פינף טבילות. פיין, דאס איז אלעס זייער גוט. אבער יעצט לאמיר דא ווייטער גיין. ומנין שכל טבילה טבילה צריכה ב' קידושין. לאמיר דיר נאך פרעגן איין שלב ווייטער. דו האסט אונז געזאגט אז ס'איז דא צען מאל קידוש ידיים ורגליים. דאס הייסט, פאר יעדע טבילה האב איך צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים. און פאר דעם פרעג איך דיר וואו נעמסטו דאס? וואס איז די מקור דערפאר? וואו ווייס איך אז ס'דא צען קידוש ידיים ורגליים? און אויף דעם זאגט ער אזוי, תלמוד לומר אין פסוק שטייט, ופשט ורחץ, ורחץ ולבש. זאגט דער רבי קוק אן דעם פסוק, אין דעם פסוק שטייט ופשט את בגדיו, מען רעדט דארטן ווען דער כהן טוט זיך עס אויס די קליידער, שפעטער שטייט ורחץ, וואס מיינט ורחץ? קידוש ידיים ורגליים, שפעטער שטייט ולבש, זאגט דער רבי אזוי, די ווארט ורחץ שלעפ איך אויף צוויי זייטן, ס'גייט איינמאל ארויף פאר ופשט און ס'גייט איינמאל אראפ פאר ולבש, כאילו ס'וואלט דא צוויי מאל געשטאנען די ווארט ורחץ. קומט אויס, סיי דעם אויסטוהן, דאס דארף האבן א טבילה, און קידוש ידיים ורגליים, און אויך סיי דעם אנטוהן ולבש, ער האט אויך א ורחץ, ער האט אויך א קידוש ידיים ורגליים. קומט אויס אז יעדעס מאל האב איך צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים. איז נאכמאל, ומנין שכל טבילה טבילה צריכה ב' קידושין, ווי ווייסטו אז יעדע טבילה דארף האבן צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים? תלמוד לומר פשט ורחץ, ורחץ ולבש. כאילו איך שלעפ דעם ורחץ, וואס דאס מיינט קידוש ידיים ורגליים, איך שלעפ אים אויף צוויי וועגן, איינמאל געב איך אים פאר ופשט, ווען דו טוסט דיך אויס, דארפסטו האבן קידוש ידיים ורגליים, איינמאל פאר ולבש, ווען דו טוסט דיך אן, נאכמאל קידוש ידיים ורגליים. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. רבי איך הער זייער פיין, ס'איז א שיינע פשט וואס דו זאגסט מיר דא, אבער קוק א מינוט אן די ווערטער, די תורה זאגט אונז, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. אז מען טייטשט פשוט די ווערטער, זאגט די גמרא האי בטבילה כתיב, די ווערטער שטייען ביי טבילה, ווי קומסטו יעצט צו זאגן אז ורחץ מיינט קידוש ידיים ורגליים? דו ווילסט מיר יעצט ברענגען א ראיה אז קידוש ידיים ורגליים געווען צוויי מאל? פארוואס ווייל עס שטייט ורחץ, ורחץ טייטשט אלס קידוש ידיים ורגליים, געב איך עס איינמאל פארן אויסטוהן און איינמאל פארן אנטוהן? אבער די גמרא פרעגט א פשוט'ע קשיא, די ווארט ורחץ מיינט נישט האבן קידוש ידיים ורגליים, ס'שטייט ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, לכאורה מיינט עס א טבילה, ווי קומסטו מיר דא צו זאגן אז דאס מיינט קידוש ידיים ורגליים? און אויף דעם ענטפערט די גמרא פשוט, אם אינו ענין לטבילה, נפקא ליה מבגדי קודש הם, דנפקא ליה מבגדי קודש הם, תנהו ענין לקידוש. א פשוטע חשבון וועל איך דיר געבן. ביסט גערעכט טאקע פון אויבן אויף די ווארט ורחץ וואלט אוודאי געמיינט גיין אין מקווה. נאר מען דארף גיין אין מקווה, זאגט דער רבי דאס ווייס איך שוין, די תורה זאגט אונז שוין מען דארף גיין אין מקווה, אזוי האט מען שוין געלערנט גלייך אין אנהייב ווען ער הייבט אן צו מאכן די עבודת היום, ער האט געענדיגט דעם קרבן תמיד, ער האט געענדיגט דעם קטורת וואס דאס האט ער געמאכט מיט די שמונה בגדים, ער איז גרייט צו אנהייבן דעם טאג ארבעט, ער איז גרייט צו אנהייבן די עבודת הקודש פון יום כיפורים, זאגט אונז די תורה, טו דיך אן די ווייסע קליידער, און די תורה זאגט אונז ורחץ במים את בשרו ולבשם, און די תורה רופט עס אויך בגדי קודש הם, זעה איך דא אז יעדעס מאל וואס איך טו זיך איבער קליידער מוז איך האבן א טבילה, און פארדעם ווען די תורה קומט מיר זאגן יעצט ורחץ את בשרו, קען נישט זיין די תורה מיינט אה רבי איד דו זאלסט האבן א טבילה, ווייל דו טוישט דו טוסט אויס און טוסט אן פרישע קליידער מוז איך האבן א טבילה. אז איך מוז האבן א טבילה, זאגט רבי דאס ווייס איך שוין, די תורה זאגט אונז ורחץ במים את בשרו ולבשם, די תורה רופט עס בגדי קודש הם, ווייס איך שוין זייער זייער קלאר אז ווען ס'קומט צו בגדי קודש, ווען איך טוה זיך איבער פון איינס צום אנדערן, מוז איך האבן א טבילה. און פאר דעם זאגט ער, מוז דאך זיין, ווען די תורה זאגט אונז ורחץ את בשרו במים, מיינט עס נישט טאקע א טבילה, ווייל טבילה איז פשוט, און אז איך האב דאס שוין, קען איך עס נישט דא איבערנוצן, אלא מאי תנהו לענין אחר. וואס איז די ענין אחר? קידוש ידיים ורגליים. אז די תורה זאגט אונז ורחץ את בשרו במים, מיין איך נישט קיין מקווה, נאר מיין איך צו זאגן קידוש ידיים ורגליים. און דער ורחץ צי איך אויף צוויי זייטן, איינמאל פאר ופשט, איינמאל פאר ולבש, קומט אויס סיי פארן אויסטון דארף איך האבן א קידוש ידיים ורגליים, און סיי פארן ולבש פארן אנטון דארף איך האבן קידוש ידיים ורגליים. נאר פרעגט די גמרא ולכתביה רחמנא בלשון קידוש, וואס דארפסטו מיר שרייבן אזא אינטערעסאנטע וועג, אז ס'מיינט טאקע קידוש ידיים ורגליים, שרייב קידוש ידיים ורגליים, וואס מיינסט ורחץ את בשרו במים, וואס דאס איז לכאורה דאך משמע טבילה, איך פארשטיי דו האסט מיר יעצט געזאגט דאס מוז מיינען אז ס'מיינט קידוש ידיים ורגליים. פיין, איך האב נישט קיין ברירה, ווייל איך האב שוין א אנדערע פסוק וואס זאגט מיר אז א טבילה איז פעלט אויס ווען איך טויש קליידער. איז קען נישט זיין די תורה וויל דא נאכאמאל מיינען טבילה. פיין, דאס האסט מיר מסביר געווען. אבער זיי מיר מסביר פארוואס שרייבט די תורה נישט קלאר קידוש ידיים ורגליים. אויף דעם זאגט די גמרא קא משמע לן, די חידוש איז אז טבילה כקידוש, אז די טבילה וואס מען האט דא ווען ער טוישט זיך קליידער, מוז זיין די זעלבע זאך ווי די ורחץ את בשרו במים, אזוי ווי ס'שטייט דארטן במקום קדוש, איז מה קידוש במקום קדוש, אזוי ווי קידוש ידיים ורגליים מוז זיין במקום קדוש, אזוי ווי ס'שטייט יעצט ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, אף טבילה במקום קדוש, זאלסטו וויסן אז די טבילה, ווען איך הייס דיר צו מאכן טבילה, ווען דו טוישט פון איין קלייד צום צווייטן, גיי נישט מאכן די טבילה ערגעץ אינדרויסן, גיי נישט מאכן אויף עפעס א חול'דיגע פלאץ די טבילה, ניין זאלסטו וויסן די טבילה מוז זיין אויך במקום קדוש, פארוואס? ווייל ביידעס מאל כאפ איך עס אן כאילו טבילה, דארט שטייט קלאר אז מען דארף מאכן א טבילה ווען דו טוישט קליידער, בעת ס'שטייט ורחץ את בשרו במים, הגם איך מיין בעצם קידוש ידיים ורגליים, אבער דערמאן איך דעם לשון טבילה, צו זאגן די צוויי האבן א שייכות, אז ווען דו גייסט מאכן די טבילה פארן טוישן קליידער, מאך עס במקום קדוש. און דאס איז מיר די חילוק, און פאר דעם שרייבט מיר די תורה טאקע אזא אינטערעסאנטע לשון, און איך שרייב נישט די לשון פון קידוש ידיים ורגליים, צו זאגן די מקווה, דאס מוז אויך זיין במקום קדוש. פרעגט די גמרא ווייטער יעצט, ורבי יהודה קידוש מנא ליה. איך האב פארשטאנען יעצט לפי רבי, פון ווי ער ווייסט אז מען דארף האבן קידוש ידיים ורגליים. געוואלדיג, דאס איז מסודר. אבער רבי יהודה, דיר דארף איך פארשטיין ווי ווייסטו מען דארף האבן קידוש ידיים ורגליים? דאס הייסט אזוי, דו האסט דאך שוין גענוצט דעם פסוק פון ורחץ את בשרו במים, האסטו געזאגט דאס מיינט נישט קידוש ידיים ורגליים, דאס מיינט א טבילה פאר זיך אליינס, און פון דארטן לערנסטו אז פון גיין פון לבן צו בגדי זהב מוז איך האבן א טבילה. דו האסט אויך גענוצט דעם פסוק ורחץ במים את בשרו ולבשם צו זאגן אז פון די גאלדענע קליידער צו די ווייסע קליידער מוז איך האבן א טבילה. איז פרעג איך דיר פון ווי ווייסטו אז מען דארף האבן קידוש ידיים ורגליים? אפשר נישט? און אויף דעם ענטפערט ער, נפקא ליה מדרבי אלעזר ברבי שמעון, ער האט דעם קל וחומר וואס מען האט שוין נעכטן געלערנט פון רבי אלעזר ברבי שמעון, דאס הייסט אזוי, רבי אלעזר ברבי שמעון זאגט אונז אזוי, איך האב א קל וחומר, ומה דאך א כהן, ער קומט אריין ארבעטן, ער איז גרייט צו מאכן עבודה, זאג איך אים איין מינוט, איין זאך דארפסטו מאכן פארדעם, גיי נעם קידוש ידיים ורגליים, פארדעם איז נישט דא קיין עבודה, טבילה, יא אדער ניין, ס'איז א דרבנן, דו מוזט נישט גיין מאכן קיין טבילה, יא ס'איז נאר זאלסט זיך דערמאנען דו ביסט נישט טמא, אבער מדאורייתא פעלט נישט אויס קיין טבילה, קידוש ידיים ורגליים, אה יא דאס זיכער, אנע דעם הייבסט נישט אן צו מאכן קיין עבודה. איז אונזער כהן וואס איך זאג אים, רב כהן, דיר פעלט אויס נאך א זאך, דו מוזט האבן א טבילה, אוודאי און אוודאי זאג איך אים אויכעט, איין מינוט, דו ביסט גרייט דא צו מאכן עבודה, אוודאי מוזטו מאכן קידוש ידיים ורגליים. דאס הייסט, איך זע די קידוש ידיים ורגליים איז אסאך א חשוב'ערע זאך, א גאנץ יאר פארלאנג איך אים נאר די קידוש ידיים ורגליים, יעצט לייג איך אים צו און איך זאג אים, איין מינוט, טבילה דארפסטו אויך האבן, אבער אוודאי און אוודאי קידוש ידיים ורגליים דארפסטו זיכער האבן. איז פאר דעם ווייס איך ווען איך בין אנגעטון איך בין גרייט צו מאכן א עבודה, אוודאי מוז איך מאכן א עבודה, אוודאי מוז איך האבן קידוש ידיים ורגליים, סאו דאס פארשטיי איך יעצט. נאר די שאלה איז צו פרעגן, אי מה להלן קידוש אחד, אף כאן קידוש אחד. אפשר אזוי ווי א גאנץ יאר, א גאנץ יאר פאר די כהן איז גרייט אנצוהייבן די עבודה, מוז ער איינמאל מאכן קידוש ידיים ורגליים, איז אויב אזוי אונזער כהן אויכעט, ער האט זיך גע'טובל'ט, ער איז גרייט צו מאכן א עבודה, פארשטיי איך זאג איך אים רב כהן גיי מאכן קידוש ידיים ורגליים, אבער יעדע טבילה זאל האבן צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים, פון ווי ווייס איך דאס? אויף דעם האט ער דאך געזאגט איך האב א פסוק, אין פסוק שטייט ובא אהרן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד. איז דער רבי אלעזר ברבי שמעון מסביר פארוואס דארף די תורה מיר דא צולייגן די ווערטער אשר לבש. פארשטייט זיך איך קען נאר אויסטון א זאך וואס איך האב אנגעטון, פארוואס דארף די תורה מיר צולייגן די ווערטער אשר לבש? נאר וויל די תורה מיר זאגן, זאלסטו וויסן איך בין דא מקיש דעם אנטון מיטן אויסטון. און פארדעם די צוויי זאכן לייג איך צוזאמען. אזוי ווי דו פארשטייסט די כהן וואס האט געהאט א טבילה מוז ער פארן אנטון מוז ער האבן קידוש ידיים ורגליים, אזוי אויך פארן אויסטון מוז ער אויך האבן קידוש ידיים ורגליים. און פון דא לערן איך אז יעדער כהן, וואס ער טוט זיך אן, ער טוט זיך אויס, מוז ער האבן צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים, דאס הייסט אז א יעדע טבילה, א יעדע מקווה, מוז איך האבן צוויי מאל קידוש ידיים ורגליים. האסטו מיר געפרעגט אז לפי רבי יהודה, ווי ווייס איך קידוש ידיים ורגליים? די תירוץ איז פון רב אלעזר ברבי שמעון, איך נוץ זיין קל וחומר און פון דארטן לערן איך עס אויס. זאגט די גמרא יעצט אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא א נייע אינטערעסאנטע זאך, און ער זאגט אזוי, הא דרבי, דעם רבי וואס אונז האבן דא פריער דערמאנט, מפקא מדרב מאיר און מפקא מדרבנן, ער קלאפט נישט נישט לפי רב מאיר, ער קלאפט נישט אויך נישט לפי רבנן. לאמיר דא מסביר זיין וואס טוט זיך דא. רב חסדא איז מסביר אזוי, לאמיר צוריק גיין צו שיטת רבי אונז האבן פריער געזאגט ווי ווייסט רבי אז מען דארף האבן קידוש ידיים ורגליים, זאגט ער ווייל די תורה זאגט אונז ורחץ את בשרו במים, האט ער שוין מסביר געווען ורחץ מיינט נישט טבילה, ס'מיינט קידוש ידיים ורגליים, דאס האבן שוין פריער דערמאנט, יעצט ווי זעה איך דא אז פארן אויסטון פארן אנטון דארף איך האבן קידוש ידיים ורגליים? האט רבי מסביר געווען אז איך נעם דעם ווארט ורחץ און איך מאך כאילו ס'שטייט דא צוויי מאל, איין מאל פאר ופשט און איין מאל פאר ולבש, דאס הייסט כאילו ס'וואלט געשטאנען ופשט ורחץ, ורחץ ולבש. און אויב אזוי זאגט רב חסדא, לכאורה אזוי וועט זיך אויסשפילן שיטת רבי. לאמיר דא זיך פארשטעלן למעשה וויאזוי טו איך דאס? דאס הייסט, זאגט רב חסדא, שיטת רבי איז, די כהן איז גייט אריינגיין אין מקווה, ופשט ער טוט זיך אויס, ורחץ, ער גייט האבן קידוש ידיים ורגליים, ער גייט אריין אין מקווה, ורחץ, ער וואשט זיך נאכמאל קידוש ידיים ורגליים, ולבש, און דעמאלס טוט ער זיך אן. וואס הייסט די סדר איז, אויסטוהן קידוש ידיים ורגליים, מקווה, קידוש ידיים ורגליים, זיך צוריק אנטוהן. דאס הייסט ביידע קידוש ידיים ורגליים זענען אן א קליידער. אזוי האט רב חסדא דאס פארשטאנען. און פאר דעם זאגט רב חסדא איי מין, דאס קלאפט נישט, נישט מיט רבי, און נישט מיט רבנן, נישט מיט רב מאיר, און נישט מיט רבנן, און ער איז מסביר אזוי, פון וואס רעדט מען דא וועלכע רב מאיר, וועלכע רבנן, איז לאמיר דא נאכמאל מסביר זיין. אונז האבן שוין געהאט געברענגט א מחלוקת צווישן רבנן מיט רב מאיר, וואס איז די סדר פון קידוש ידיים ורגליים. רבנים האבן געהאלטן, ווען איך מאך קידוש ידיים ורגליים, פארן פשיטא, פארן זיך אנטון, איז עס אייביג מיט קליידער. דאס הייסט, איך גיי אין מקווה, פאר'ן דו טוסט דיך אויס, קידוש ידיים ורגליים, טו דיך אויס, א מקווה, טו דיך אן, און שפעטער נאכדעם קידוש ידיים ורגליים. ביידע קידוש ידיים ורגליים מאך איך מיט קליידער. מה שאין כן ר' מאיר האט געהאלטן ניין. ר' מאיר האט געזאגט די סדר איז אנדערשט. ערשט איז ער פשיטא, שפעטער קומט קידוש ידיים ורגליים אן קיין קליידער, גייסט אריין אין מקווה, טוסט דיך אן, און שפעטער נאכאמאל א קידוש ידיים ורגליים מיט קליידער. און דאס זאגט רב חסדא, די רבנן מיט רב מאיר, דער שטימט נישט מיט שיטת רבי, ווי איך האב דיר מסביר געווען שיטת רבי, ס'קלאפט נישט, ס'קען נישט גיין נישט לפי רבנן און נישט לפי ר' מאיר, און ער שמועסט אויס, און ער זאגט אזוי, דאילו רבנן אמרי, ווייל לאמיר דא צושטעלן שיטת רבי צו רבנן, ס'גייט נישט, פארוואס? ווייל רבנן זאגן דאך, כשהוא לבוש מקדש. רבנן זאגן, דער קידוש ידיים ורגליים קומט אייביג מיט קליידער, מה שאין כן ואיהו אמר, ער האט דאך אונז געזאגט רבי, כשהוא פושט מקדש, אז דו מאכסט עס אייביג אן א קליידער, איז פארשטייט זיך רבי מיט רבנן האבן נישט קיין שום שייכות נישט, אינגאנצן אפעזיטס איינער פונעם צווייטן. ומפקא מדרב מאיר, אבער ווי רב מאיר שטימט עס אויך נישט, דאילו רב מאיר אמר הך קידוש בתרא כשהוא לבוש מקדש, רב מאיר האט דאך געהאלטן, די צווייטע מאל קידוש ידיים ורגליים מאך איך שוין נאכן זיך אנטוהן, מה שאין כן ואיהו אמר כשהוא פושט מקדש, מה שאין כן רבי האט דאך געזאגט, ניין די ביידע קידוש ידיים ורגליים ביידע קומען ווען איך האב זיך נאכנישט אנגעטוהן, און ממילא זאגט די גמרא, נישט לפי רבנן שטימט עס, און אויך נישט לפי ר' מאיר שטימט עס אויך נישט, ביידע שטימט עס נישט, ס'איז טאקע די ערשטע קידוש ידיים ורגליים לפי ר' מאיר דער שטימט יא, ווייל לפי ביידע מאך איך עס טאקע אן א קליידער, אבער די צווייטע מאל קידוש ידיים ורגליים, לפי ר' מאיר מאך איך עס מיט קליידער, און לפי רבי מאך איך עס אן א קליידער. און פאר דעם זאגט רב חסדא לכאורה, ס'קלאפט נישט, נישט רבנן און נישט ר' מאיר. אמר רב אחא בר יעקב, זאגט אים רב אחא בר יעקב, אנטשולדיגט מיר, דו מאכסט דא א טעות, און ער זאגט אזוי, דו האסט פאלש פארשטאנען שיטת רבי, רב חסדא דו מאכסט דא א טעות, דו האסט פאלש געלערנט שיטת רבי, הכל מודים בקידוש שני שלובש ואחר כך מקדש, אפילו רבי איז אויכעט מסכים, די צווייטע קידוש ידיים ורגליים מאך איך מיט קליידער, און פאר דעם רבי קען יא שטימען ווי ר' מאיר, ווי ווייס איך טאקע אז רבי האט געטוישט? ווי ווייס איך אז פשט איז נישט ווי דו האסט געלערנט אז ביידע קידוש ידיים ורגליים מאך איך ביידע אן א קליידער, נאר די ערשטע טאקע אן א קליידער און די צווייטע מאך איך מיט קליידער? זאגט רב אחא בר יעקב, ווי ווייס איך דאס? ווייל דאמר קרא או בגשתם אל המזבח. די תורה זאגט אונז פאר קידוש ידיים ורגליים, שטייט אין פסוק, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגשתם אל המזבח. זאגט ער אזוי, מי שאינו מחוסר אלא גישה, ווער מאכט קידוש ידיים ורגליים? דאס איז איינער וואס פעלט אים איין זאך, דעם צוגיין צום מזבח, ער איז גרייט צו מאכן די עבודה, איין זאך פעלט אים, ער מוז נאך צוגיין, דער מאכט קידוש ידיים ורגליים. יצא זה שמחוסר לבישה וגישה. מה שאין כן איינער וואס דארף זיך נאך אנטוהן און ערשט נאכדעם קען ער זיך צוטרעטן צו די עבודה, ער נאך נישט גרייט פאר קידוש ידיים ורגליים. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן דו מאכסט דא א טעות, זאגט אים רב אחא בר יעקב, שיטת רבי איז אז די צווייטע מאל קידוש ידיים ורגליים קומט מיט קליידער, ווייל ס'קען נישט פעלן צוויי שלבים צו די עבודה, ס'מוז נאר פעלען או בגשתם אל המזבח, מער ווי דאס קען נישט פעלן, און אויב אזוי, רבי מיט רבי מאיר, לכאורה קענען גיין זייער גוט צוזאמען. דו ביסט טאקע גערעכט לפי די וועג ווי דו רב חיסדא ווי דו האסט עס געלערנט. יא, ס'קלאפט נישט נישט לפי רבי מאיר נישט לפי רבנן. אבער ווי איך פארשטיי עס, קלאפט עס זייער גוט לכאורה ווי רבי מאיר. איז אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, ענדיגט ער צו און ער זאגט פשוט'ע זאך, לא רב חיסדא אית ליה דרב אחא, ולא רב אחא אית ליה דרב חיסדא. די צוויי שיטות וואס אונז האבן דא געברענגט ווי אזוי טייטש זיך אויס שיטת רבי צו רב חיסדא אדער רב אחא בר יעקב, זיי צוויי צו מערדזשן צוזאמען דאס גייט זעכער נישט, דאס הייסט וויל איך מקיים זיין אלע שיטות וויל איך זאגן נאכן אויסטוהן קידוש ידיים ורגליים פאר זיך אנטוהן, קידוש ידיים ורגליים, נאכן זיך אנטוהן, נאכמאל קידוש ידיים ורגליים, צו האלטן אלע שיטות איינס זאל האלטן מיט די צווייטע דאס קען איך נישט טוהן, דאם כן, ווייל אויב אזוי לרבי הוה ליה חמיסר קידושין, וועל איך ארויס קומען מיט פופצן קידושין, כ'וועל מאכן פופצן מאל קידוש ידיים ורגליים, פינף מאל נאכדעם וואס כ'האב מיך אויסגעטוהן, נאך דעם וואס כ'בין אין מקווה פאר איך טוה זיך אן, האב איך נאכאמאל א קידוש ידיים ורגליים, כדי צו מקיים זיין שיטת רב חיסדא ווי ער האט פארשטאנען רבי, שפעטער נאכן זיך אנטוהן נאכאמאל פינף מאל קידוש ידיים ורגליים, כדי צו מקיים זיין רב אחא בר יעקב. איז אז כ'גיי נעמען אלע שיטות און כ'וועל זאגן רב אחא בר יעקב מיט רב חיסדא קריגן זיך נישט, קום איך אן צו פופצן קידוש ידיים ורגליים. פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אז זיי קענען נישט האלטן לא רב חיסדא אית ליה דרב אחא, ולא רב אחא אית ליה דרב חיסדא.